אונז הייבן מיר היינט אן בעזרת השם יתברך מסכת שבת דף קוף יוד בית עמוד א', צען שורות פון אויבן, דריי שורות פאר ס'הייבט זיך אן די ברייטע, ס'איז געשטאנען אין די משנה, ורצועות מנעל וסנדל. לאמיר זאגן בקיצור וואס אונז האמיר געלערנט אינעם פאריגן שיעור, אז אז טאמער ס'איז א קשר של קיימא, א קניפ וואס מ'האט צוגעבינדן אויף קיינמאל נישט צו עפענען, דעמאלטס איז דא דערביי א איסור דאורייתא, טאמער ס'איז אבער א קניפ וואס מ'גייט יא עפענען, ס'איז נאר נישט ממש יעדן טאג, למשל מ'גייט עס עפענען א וואך ארום צו אין דרייסיג טאג ארום, דעמאלטס איז עס פטור אבל אסור, וויבאלד ס'הייסט נישט קיין קשר של קיימא מן התורה ווייל ס'איז נישט אויף אייביג, אבער די חכמים האבן עס גע'אסר'ט ווייל ס'איז דומה צו א קשר של קיימא, און נאכדעם איז דא אזא מין קניפ וואס מ'בינדט כסדר אויף, און ס'איז געמאכט געווארן צו עפענען און צוצומאכן, דאס איז מותר לכתחילה, און די משנה האט אויסגערעכנט פארשידענע זאכן וואס איז מותר לכתחילה, למשל א פרוי מעג עפענען מפתח חלוקה, און אזוי אויך די סבכה שעל ראשה וואס זי בינדט צו מיט די שטריקן, און אזוי אויך מעג מען צובינדן און אויפבינדן די שיך רצועות פון די מנעל וסנדל. אין דעם פאריגן שיעור האט שוין די גמרא געפרעגט וואס איז די חידוש אז מען מעג עפענען מפתח חלוקה און די סבכה שעל ראשה, און די גמרא געענטפערט אז עס איז דא א חידוש דערביי, און דא ביי רצועות מנעל וסנדל וועט די גמרא נישט פרעגן אז ס'איז א פשיטא, ווייל לאמיר יעצט זעהן ס'איז גארנישט קיין פשיטא, ס'איז דא גאר מעגליכקייטן אז מ'זאל אפילו חייב זיין חטאת ביי א שיך. זאגט די גמרא איתמר, ס'איז געזאגט געווארן, רצועות מנעל וסנדל, וועגן התיר רצועות מנעל וסנדל, אויב א מענטש עפנט אויף די בענדעלעך פון א מנעל וסנדל, מנעל דאס איז אזא שיך, אזוי ווי א געהעריגע שיך וואס איז ארומגענומען די גאנצע פיס, און סנדל איז אזוי מער פון אונטן, אזוי ווי א סענדל, איז תני חדא, אונז האמיר געלערנט אין איין ברייתא אז ווען איינער בינדט אויף די רצועות איז חייב חטאת גאר, ותניא אידך אין א אנדערע ברייתא האמיר געלערנט פטור אבל אסור, ער איז פטור פון א חטאת אבער מדרבנן איז עס אסור, ותניא אידך אין א דריטע ברייתא האמיר גאר געלערנט מותר לכתחילה, איז קשיא מנעל אמנעל, קשיא סנדל אסנדל, האמיר דאך א קשיא וועגן שיך, האמיר דריי מין ברייתות און אזוי אויך ביי סנדל. מנעל אמנעל לא קשיא, הא דקתני חייב חטאת, דער וואס עס שטייט אז מען איז חייב חטאת בדאושכפי, אושכפי מיינט די שיסטערס וואס מאכן לעדער, איז זיי מאכן א ספעציעלע קניפ פון איין זייט דארטן אז מען זאל עס נישט קענען קיינמאל ארויסנעמען פון די שיך, איז ממילא יענע קניפ ווען איינער זאל אויפעפענען איז דאך דאס א קשר של קיימא, דער קניפ איז מען חייב חטאת. און די ברייתא וואס איז געשטאנען ביי שיך פטור אבל אסור, רעדט מען בדרבנן מיט אזעלכע שיך וואס תלמידי חכמים גייען דערמיט, וואס געווענטליך וויבאלד די תלמידי חכמים גייען נישט טוהן ארבעט דערמיט, זיי גייען נאר אין בית מדרש, לייכט, און זיי נוצן עס נישט אזוי שטארק, און דעריבער בינדן זיי צו. די שיך נישט אויף אזא שטארקע אופן אז עס זאל זיין גאר שטארק צוגעבינדן צו די שיך אז מען זאל עס דארפן יעדעס מאל עקסטער אויפקניפן און צובינדן נאר זיי בינדן עס צו אביסל לויז און ממילא קענען זיי אויסטוהן די שיך און צוריק אנטוהן אפילו בשעת ווען די קניפ איז פארמאכט. אבער פון צייט צו צייט טאמער גייען זיי דורך אין א פלאץ וואו ס'איז מאראסטיג איז דארטן בינדן זיי יא שטארק צו דעם שיך צו די פיס. און דאמאלס ווען זיי טוען עס אויס שפעטער זאלן זיי שוין מוזן אויפבינדן פארדעם, בקיצור אין אזא פאל האט די ברייתא געזאגט אז מ'איז פטור אבל אסור ווייל ס'איז נישט קיין קשר של קיימא, ס'בלייבט נישט צוגעבינדן אויף אייביג, אבער אזוי ווי זיי בינדן עס נישט אויף טאג טעגליך נאר גאר פון צייט צו צייט, האבן מיר דאך שוין געשמועסט אזא מין זאך איז דומה צו א קשר של קיימא וואס מן התורה איז נישטא דערויף קיין חטאת אבער די חכמים האבן עס גע'אסר'ט און דאס איז וואס ס'שטייט אין די ברייתא פטור אבל אסור, און ס'מיינט נישט דווקא תלמידי חכמים, די גמרא געבט א משל שיך פון תלמידי חכמים, ס'מיינט אבער יעדער מענטש וואס וועט גיין מיט א שיך אויף אזא אופן אז די קניפן ווערן נישט געעפנט טאג טעגליך, וועט עס אריינגיין אין דעם קאטעגאריע. און דער וואס איז געשטאנען די דריטע ברייתא אז ביי שיך איז מותר לכתחלה, בדבני מחוזא רעדט מען ביי די קניפן וואס די מענטשן פון די שטאט מחוזא וואס זיי האבן געמאכט וואס זיי זענען געווען זייער שטארק מפונקים, און זיי האבן מדקדק געווען אז אלעס זאל קלאפן, אין די לבוש אויכעט, און זייער שיך האבן זיי אנגעטון אזוי שיין, און ממילא האבן זיי עס אנגעטון שטארקערהייט, זיי האבן עס שטארק צוגעבינדן, און מען האט נישט געקענט אויסטון די שיך, נאר אויב מען האט עס קודם אויפגעבינדן, און וויבאלד דאס בינדט מען אויף און מען בינדט עס צו כסדר, איז דאס בכלל נישט קיין קשר של קיימא, און דאס מעג מען טון לכתחילה אויכעט. די גמרא געבט א משל, די בני מחוזא, ווייל די מענטשן פון די שטאט מחוזא האבן אלע אזוי צוגעבינדן די שיך, אבער דער אמת איז אז יעדער איינער וואס וועט גיין אויף אזא אופן, וועט אויך זיין אזוי די דין, און פון דעם טאקע האט די משנה גערעדט אז מען מעג אויפבינדן די שיך פון מנעל וסנדל האט מען גערעדט טאקע פון אזא שיך וואס מען גייט אנגעטון אזוי ווי די בני מחוזא, ביז אהער האט מען פארענטפערט קודם וועגן די שיך, יעצט זאגט די גמרא סנדל אסנדל לא קשיא, ביי די סנדלס איז אויך נישט קיין קשיא, ס'איז אויך דא דריי אופנים, הא דקתני חייב חטאת, די ברייתא וואס שטייט אז מען איז חייב חטאת רעדט זיך בדטייעי, טייעי, טייעי מיינט א אראבישע סוחרים, דקטרי אושכפי. האט מען שוין פריער ביי די שיך אויכעט געהאט בדאושכפי, אושכפי מיינט די שוסטערס וואס מאכן לעדער, דקטרי מיינט וואס זיי קניפן צו, און זיי האבן אויכעט געמאכט די רצועות, האבן זיי צוגעקניפט פאר די ישמעאלים פאר די סוחרים, האבן זיי צוגעקניפט קניפט אויף אזא אופן די שטריק די רצועות דארטן אויף אזא וועג אז ס'זאל זיין א קשר של קיימא וואס מען האט קיינמאל נישט אויפגעבינדן, איז יענע קניפ וואס די לעדער סוחרים האבן צוגעבינדן דאס. איז חייב חטאת אז איינער בינדט עס אויף ווייל דאס איז א ריכטיגע קשר של קיימא. פטור אבל אסור. די ברייתא וואס זאגט אז מען טאר נישט מדרבנן רעדט זיך בדחומרתא מיינט א קניפ דקטרי אינהו וואס די מענטשן אליין מאכן זיך פאר זיך און די נישט די לעדער סוחרים האבן עס געמאכט און דאס איז א זאך וואס מען פלעגט צובינדן און אויפבינדן פון צייט צו צייט אמאל א וואך צו אמאל א חודש און וויבאלד ס'איז נישט קיין קשר של קיימא ממש, ס'בלייבט נישט אויף אייביג, ס'איז נישט געמאכט צוצובינדן אויף אייביג, דעריבער איז שוין נישט דא קיין חיוב חטאת, אבער וויבאלד ס'איז נישט געמאכט אויפצובינדן טאג טעגליך, איז עס נאר א איסור מדרבנן, דאס איז דומה צו קשר של קיימא. מותר לכתחילה, די ברייתא שטייט אז מ'מעג לכתחילה, רעדט מען בסנדל דנפקי בי תרי, אזא סנדל וואס נישט נאר איין מענטש נוצט עס, ווייל ווען איין מענטש נוצט עס האט ער ארויפגעלייגט דעם קניפ דערויף, די קשר וואס ער האט צוגעבינדן איז שוין אזוי איז שוין אויפגעשטעלט פאר זיין סייז פון זיין פיס, און ווי אונז האבן שוין פריער געשמועסט אז דעמאלטס עפנט ער עס אויף איין מאל א וואך צו איין מאל א חודש, אבער טאמער איז עס אזא מין שיך וואס צוויי מענטשן נוצן אמאל איז עס א גרעסערע מענטש און אמאל א קלענערע מענטש איז יעדעס מאל וואס מען טוט עס אן דארף מען אנשטעלן דעם שטריק לויט די גרויסקייט פון די פיס דארף מען דאך כסדר אויפבינדן און צובינדן איז אזא מין שטריק מעג מען לכתחילה עפענען? די גמרא ברענגט א דוגמא כדרב יהודה, אזוי ווי דעם אמורא רב יהודה, דאס איז נישט סתם רב יהודה, נאר רב יהודה אחוה דרב סלא חסידא, רב יהודה דער אמורא וואס איז געווען א ברודער פון רב סלא חסידא, הוה ליה ההוא זוגא דסנדלי, ער האט געהאט א זוג פון סנדלים, זימנין דנפיק ביה איהו, אסאך מאל פלעגט ער אליינס ארויסגיין רב יהודה, זימנין נפיק ביה ינוקיה און אסאך מאל פלעגט עס נוצן זיין קינד און יעדעס מאל פארשטייט זיך האט מען געדארפט עפענען דעם קניפ און צופאסן לויט די גרויסקייט פון די פיס. אתא לקמיה דאביי איז דער רב יהודה געקומען צו אביי און ער האט אים געפרעגט אמר ליה האט ער אים געפרעגט כי האי גוונא מאי אזא מין שיך וואס סיי איך נוץ און סיי מיין קינד נוצט מעג מען עפענען אום שבת? אמר ליה האט אים אביי קודם געענטפערט. חייב חטאת, אז מען עפנט עס איז מען געהעריג חייב חטאת, אמר ליה, האט ער אים צוריק געפרעגט, השתא פטור אבל אסור קא קשיא לי, אפילו ווען דו וואלטסט מיר געזאגט אז מען טאר עס נאר נישט טון מדרבנן, וואלט מיר אויך שווער געווען, פארוואס זאל מען עס נישט טארן טון, אז יעדעס מאל וואס איך טו עס אן דארף איך עס אויפבינדן און נאכדעם מיין קינד, מען האלט עס אין איין צובינדן און אויפבינדן, וואלט איך נישט פארשטאנען פארוואס זאל מען עס נישט טארן טון לכתחילה חייב חטאת, קאמרת לי, דו זאגסט מיר גאר ס'איז דא א חיוב חטאת? האט אים אביי צוריק געפרעגט, מאי טעמא, וואס איז די טעם פארוואס דו זאגסט אז אפילו ווען איך פסק'ן דיר ווען פטור אבל אסור וואלטסטו דאך אויך עס נישט פארשטאנען? אמר ליה האט ער אים געענטפערט משום דבחול נמי, זימנין נפיקנא ביה אנא זימנין נפיקנא ביה ינוקא, ווייל אין די וואכן אמאל גיי איך ארויס דערמיט און אמאל מיין קינד, אביי האט עס נישט געוואוסט, אביי האט געמיינט אז ער נוצט עס אלעמאל. זעט אויס אז אביי האט פארשטאנען אז מען רעדט דארטן פון די אזא מין קניפ וואס דקטרי אושכפי וואס די סוחר האט עס שוין צוגעבינדן און דאס בלייבט אזוי פאר שטענדיג און דעריבער האט אים געזאגט חייב חטאת אבער יעצט אז אביי האט געהערט אז דאס ווערט געטוישט כסדר ווייל אמאל נוצט ער עס און אמאל זיין קינד אמר ליה האט אים אביי געזאגט אי הכי מותר לכתחילה מעגסט עס לכתחילה אויפבינדן אויכעט ווייל דאס הייסט בכלל נישט קיין קשר של קיימא ס'איז נישט אסור אפילו מדרבנן אויך נישט. פארציילט די גמרא רבי ירמיה הוה קאזיל בתריה דרבי אבהו בכרמלית רבי ירמיה האט געשפאצירט אמאל ער האט געוואקט אונטער רבי אבהו אין א כרמלית וואס איז א פלאץ וואס איז נישט קיין רשות הרבים און נישט קיין רשות היחיד א פלאץ וואס מדרבנן טאר מען נישט מטלטל זיין דארטן. איפסיק רצועה דסנדליה האט זיך איבערגעהאקט די רצועה פון זיין סנדל אזוי אז די שיך איז אים אראפגעפאלן פון די פיס און ער קען עס נישט יעצט צוריק אנטון ווייל די רצועה איז שוין יעצט צוריסן. א סנדל איז דאך געמאכט אז ס'האט אונטן די זאך אויף וואס מ'טרעט און נאכדעם איז דא אזא רצועה וואס גייט ארויף העכער די פיס און אז דאס איז אפגעהאקט קען מען קען מען מיט דעם נישט גיין. אמר ליה, האט רבי ירמיה געפרעגט פון רבי אבהו מאי ניעבד לה וואס קען איך יעצט טון מיט דעם שיך, איך טאר דאך עס נישט טראגן, טאר מען נישט ווייל דא איז דאך דא א כרמלית וואס מ'טאר נישט טראגן מדרבנן, אנטון קען איך עס אויך נישט, וואס זאל איך טון? אמר ליה האט אים רבי אבהו געזאגט, שקול גמי לח דחזי למאכל בהמה, נעם אזא גמי, איז אזא דינע שטעקעלע וואס וואקסט, אבער פארשטייט זיך אז דאס איז נישט געווען מחובר, ס'איז געווען דארטן שוין אויסגעריסן, און ס'איז נאך פריש, וואס דאס איז דאך ראוי פאר א מאכל בהמה, ווייל טאמער איז עס שוין אויסגעטריקנט און א בהמה קען עס שוין נישט עסן, איז דאך עס מוקצה אום שבת, אבער וויבאלד ס'איז ראוי, איז איז עס נישט קיין מוקצה, ממילא מעגסטו עס מטלטל זיין. און כרוך עילויה, און בינד עס ארויף אויף דעם סנדל, און אזוי וועסטו עס קענען אנטון און אהיימטראגן דעם סנדל. ענדליכע מעשה איז געווען אביי הוה קאי קמיה דרב יוסף, אביי איז געשטאנען פאר רב יוסף, אבער די מעשה איז שוין געווען אין רשות היחיד אין א חצר, איפסיק ליה רצועה, האט זיך אים ווייטער איבערגעהאקט דעם פון אביי און האט זיך אים איבערגעהאקט דעם רצועה פון דעם סנדל און ס'איז אים אראפגעפאלן פון די פיס אמר ליה, האט אביי געפרעגט רב יוסף מאי איעביד ליה וואס זאל איך טון מיט דעם שיך כ'קען עס יעצט נישט אנטון אמר ליה האט ער אים געזאגט שבקיה לאז עס דא איבער ביז מוצאי שבת, און דו טארסט עס אפילו נישט נעמען יעצט דעם שיך און באהאלטן אין א באהאלטענע פלאץ, אפילו אז דא מעג מען טראגן, אבער טארסט עס בכלל נישט מטלטל זיין, ווייל יעצט איז די שיך געווארן מוקצה און מען טאר עס נישט מטלטל זיין, ווייל יעצט איז עס געווארן ווי א שברי כלי, מען קען עס, האט נישט קיין שום באנוץ, מען קען עס נישט נוצן אום שבת, ווערט עס מוקצה. די ראשונים רעדן שוין אויס אז כאטשיג אונז וועל מיר זען שפעטער אויף דף קכ"ד אז אפילו א שברי כלי טאמער ס'איז נאך ראוי צו טוהן עפעס דערמיט אום שבת מיט די שברים איז עס נישט מוקצה, פונדעסטוועגן נאך אבער וויבאלד א שיך איז דאך די מענטש וויל נישט טוהן דערמיט אנדערע זאכן די מענטש פלאנט דאך עס תיכף צו פאררעכטן נאך שבת און ממילא ווערט עס נישט ראוי פאר אנדערע זאכן און וויבאלד מ'קען עס יעצט נישט יוזן פאר א שיך ווערט עס מוקצה. פרעגט די גמרא מאי שנא מדרבי ירמי' פארוואס איז די מעשה דא אנדערש ווי ביי רבי ירמי' אויבן וואס ער האט אים יא מתיר געווען רבי אבהו האט אים מתיר געווען אז ער זאל זיך גיין נעמען א גמי און אנטוהן די שיך און פארוואס זאג איך נישט דארטן אז די שיך איז געווארן מוקצה וויאזוי האט ער געמעגט נעמען דעם שיך און ארויף לייגן דערויף א גמי ס'איז דאך מוקצה. ענטפערט די גמרא התם לא מינטר דארטן איז עס געווען אויף די גאס אויף א פלאץ ווי די סנדל וואלט נישט געווען אפגעהיטן טאמער וואלט ער עס דארט געלאזט וואלט עס פארלוירן געגאנגען צו מענטשן וואלטן עס גענומען ממילא ווען ס'צערייסט זיך די שיך אויף אזא פלאץ איז דער מענטש נישט מסיח דעת דערפון און ער וויל נאך אלץ אפילו על ידי הדחק טאקע אזוי ווי די מעשה וויאזוי ער האט אים מתיר געווען מיט א גמי וויל ער נאך ווייטער נוצן דעם שיך ממילא איז עס נישט געווארן מוקצה אבער הכא מינטר דא וויבאלד ס'איז געווען אין א פלאץ וואו ס'איז אפגעהיטן למעשה איז דאך עס געווען אין א חצר אין א פארמאכטע פלאץ וואס דעמאלטס איז דאך די פשט אז ווען די שיך צורייסט זיך אויף אזא פלאץ ווילאנג מען פאררעכט עס נישט וועט דאך דאס דער מענטש נישט גיין אנטון על ידי הדחק ער גייט נישט ארויף לייגן קיין גמי און אויב אזוי איז עס תיכף געווארן מוקצה און מען טאר עס נישט מטלטל זיין. די שאלה מאי שנא מדר' ירמי' דאס האט אביי געפרעגט פון ר' יוסף פארוואס ביסטו מיר נישט מתיר וואס איז אנדערש ווי ר' ירמי' און ר' יוסף האט דאס געענטפערט. פרעגט אביי, והא מנא הוא דער שיך איז דאך נאך אלץ א כלי, ווייל דאי בעינא, הפיכנא ליה מימין לשמאל, די סאנדעלען זענען געווען געמאכט אויף אזא אופן, אז אויף די רעכטע זייט און אזוי אויך אויף די לינקע זייט פון די סאנדעל, איז געווען אזא רינגעלע, איינס אויף די רעכטע זייט און איינס אויף די לינקע זייט, אזא טבעת, וואס די גמרא רופט עס אן תרסיות, און אין דעם איז אריבער געלאפן די בענדעלע פון איין זייט צום צווייטן, אין דעם איז עס געווען צוגעבינדן. איז די סדר איז געווען אז אויב ס'האט זיך צובראכן, ס'האט זיך אפגעהאקט די תרסי פון אינדערויסן צו די זייט פון די גאס וואס מענטשן זעען בעסער, איז דארטן האט מען עס שוין אפילו נישט פארראכטן אויך נישט ווייל אפילו נאכן פארעכטן איז עס געווען זייער מיאוס. טאמער האט זיך צוריסן די רינגעלע וואס איז מער אינעווענדיג דאס טייטש צווישן די צוויי פיס, דאס מיינט די לינקע רינגעלע פון די רעכטע שי סאנדל, אדער די רעכטע רינגעלע פון די לינקע סאנדל וואס דאס קומט אויס אינעווענדיג צווישן די פיס, איז דאס האט מען נאך יא געקענט גיין נאכדעם וואס מ'האט עס פארראכטן ווייל וויבאלד ס'איז אויף אינעווענדיג איז עס נישט אזוי מיאוס. דא איז געווען די מעשה אז ס'האט זיך צוריסן די אויסענווענדיגסטע זייט פון די רעכטע שיך פון אביי, דעריבער האט אים רבי יוסף געזאגט אז דאס איז מוקצה. טענה'ט יעצט אביי והא מנא הוא אז די שיך איז נאך אלץ א כלי, ווייל דאי בעינא הפיכנא ליה מימין לשמאל, כ'האב דאך א ברירה צו נעמען יעצט די רעכטע שיך און אנטון אויף די לינקע פיס. די אמאליגע סאנדלס איז נישט געווען אזוי ווי אונזער היינטיגע שיך וואס איינס איז געווען א רעכטע שיך און איינס איז געווען א לינקע, מ'האט געקענט אנטון ביידע אויף ביידע פיס. איך וועל נעמען יעצט מיין רעכטע שיך וואס דער רינגל האט זיך צוריסן דערפון, טאקע ביי די רעכטע שיך קומט עס אויס אינדערויסן, אז איך וועל דאס אבער נוצן יעצט אלס א לינקע שיך, וועט עס אויסקומען אויף אינעווענדיג. אויב אזוי ווען מען פאררעכט עס איז עס נישט אזוי מיס, און מען קען נאך אלץ אנטון די שיך אזוי, איז פארוואס זאגסטו מיר דעמאלטס אז ס'איז מוקצה? אמר ליה האט אים ר' יוסף געענטפערט פאר אביי, אונז וועט מען באלד זען אז ס'איז טאקע דא אין די ביי דעם ענין צו אזא שיך וואס מען קען טוישן פון רעכטס אויף לינקס איז מוקצה אדער נישט וועט מען באלד זען דאס איז א מחלוקה פון רבי יודא מיט די חכמים זאגט יעצט רבי יוסף פאר אביי מדקא מתרץ רבי יוחנן אליבא דרבי יודא ווייל אונז וועט מען באלד זען אז רבי יוחנן האט פארענטפערט עפעס א געוויסע ברייתא אז ס'זאל שטימען מיט די שיטה פון רבי יודא שמע מינה הלכה כרבי יודא איז דאך געדרינגען אז די הלכה בלייבט מיט ווי רבי יודא אז טאמער האט זיך איבערגעריסן די אויסנווענדיגסטע טבעת פון א סנדל איז עס שוין אויס כלי און מען טאר עס נישט מטלטל זיין שבת טראצדעם וואס ער קען עס טוישן און לייגן אויף די אנדערע פיס, און ס'איז מוקצה. איי וואס איז דאס די מחלוקה פון רבי יהודה מיט די חכמים, און ווי זעט מען רבי יוחנן האט מתרץ געווען אליבא דרבי יהודה? דתניא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, מען רעדט דארט וועגן טומאת כלים. סנדל שנפסקו שתי אזניו, א סנדל וואס זענען געווארן אראפגעהאקט ביידע זיינע אויערן, ס'איז דא אזעלכע אויף די זייטן פון די שיך איז דא אזוי ווי צוויי אויערלעך מיט וואס מען כאפט אן די שיך ווען מען טוט עס אן, די ביידע זענען געווארן אראפגעהאקט, או שתי תרסיותיו אדער זיינע צוויי רינגעלעך ווי אונז האבן שוין פריער מסביר געווען וואס אין די רינגעלעך איז מען קובע די רציעות. או שניטל כל הכף שלו, אויב די גאנצע לעפל דאס טייטש אונטער די פיס דארט ווי מען לייגט ארויף די פיס פון די שיך אויף די פיס אויף די שיך טאמער יענע חלק אויף וואס מען טרעט איז שוין געווארן אוועקגענומען טהור פארשטייט זיך איז עס טהור ווייל אפילו עס איז געווען טמא ביז יעצט האט עס שוין פארלוירן די תורת בגד די תורת כלי. די טומאה איז פרחה ממנו, ס'פליט אוועק, און אפילו אויב מען גייט עס פאררעכטן, עט עס פון יעצט ווערן אזוי ווי א נייע כלי, מהרש"א זאגט אז וויבאלד דער סדר איז אז מען גייט עס מער נישט פאררעכטן האט עס שוין פארלוירן די שם כלי, און ווען מען וועט עס יא פאררעכטן הייבט זיך אן פון דעמאלטס א נייע זאך, אבער עס וועט שוין נישט צוריקקומען די אלטע טומאה. וויאזוי עט זיין אויב עס האט נאר אראפגעריסן געווארן אחת מאזניו, איינס פון זיינע אויערן, או אחת מתרסיותיו, איינע פון די צוויי רינגעלעך? או שניטל רוב הכף שלו, אויב ס'איז נאר געווארן אוועקגענומען רוב פון דעם לעפל אויף וואס מ'טרעט, אבער ס'איז נאך דא א חלק דערפון, אין אנדערע ווערטער מ'קען עס נאך נוצן פאר א שיך, טמא איז עס נאך אלץ טמא, פארוואס? ווייל ס'האט נישט פארלוירן די שם כלי, און אפילו אויב די אויסנווענדיגסטע טבעת תרסי האט זיך אראפגעריסן, איז דעמאלטס איז שוין נישט שייך אזוי צו פארעכטן ווייל ס'וועט דאך זיין זייער מיעס מען זעהט דאך עס, אבער מען קען נאך אלץ נעמען די רעכטע שיך און אנטוהן אויף די לינקע פיס און דעמאלטס וועט ווערן די רינגל וואס איז פריער געווען די רעכטע, וואס איז פריער געווען די רעכטע פונדערויסן וועט יעצט זיין פון אינעווענדיג און ממילא איז עס נאך שייך צו פארעכטן און ס'וועט נישט זיין מיעס ממילא פארלירט עס נאכנישט די שם כלי, ווייל אין אזא פאל וואלט מען עס נאך פארראכטן. אזוי האלט די תנא קמא, רבי יהודה אומר רבי יהודה מאכט א חילוק, נפסקה פנימית טמא. אויב די אינעווענדיגסטע רינגל צווישן די צוויי פיס איז געווארן אראפגעריסן דעמאלטס איז עס טמא ווייל דעמאלטס איז נאך די דרך צו מתקן צו זיין, אבער החיצונה טהור. טאמער די אויסענווענדיגסטע רינגל האט זיך אראפגעריסן דעמאלטס איז עס שוין טהור, ווייל דעמאלטס איז עס קען מען עס שוין נישט פאררעכטן ווייל אפילו ווען מ'פאררעכט עס איז עס זייער מיאוס, ממילא האט עס פארלוירן די נאמען שיך און ס'איז געווארן אויס כלי, און הגם מען קען עס נאך יעצט נעמען און אנטון אויף די אנדערע פיס, אבער דאס מאכט עס נאכנישט זאל יעצט הייסן א כלי. וויבאלד למעשה יעצט נוצט מען עס פאר די רעכטע שיך, און פון דארטן איז געווארן ארויסגעריסן די אויסענווענדיגסטע רינגל, האלט רבי יהודה אז דאס האט עס מבטל געווען משם כלי. קודם האמיר דאך דא א מחלוקת פון די חכמים מיט רבי יהודה, וואס וואלט געכאפט אויכעט א נפקא מינה לגבי מוקצה אום שבת ווען ס'רייסט זיך אראפ. אינעווענדיגסטע רינגל וואלט יעדער מודה געווען אז ס'ווערט נאך נישט מוקצה ווייל מ'קען עס נאך פאררעכטן און ס'איז נישט מיאוס, אבער ווען ס'רייסט זיך אראפ די אויסענווענדיגסטע טבעת, לויט רבי יהודה וואס ער זאגט דארטן לקולא אז ס'ווערט טהור, איז די פשט אז ס'איז געווארן אויס כלי. דערווייל ווילאנג מ'פאררעכט עס נישט איז עס געווארן אויס כלי אפילו מ'קען עס אנטוהן אויף די אנדערע פיס, איז די זעלבע זאך לגבי שבת, עס וועט אויסקומען א חומרא יעצט לויט רבי יהודה אז וויבאלד ס'איז אויס כלי איז עס מוקצה. אבער די חכמים וויבאלד מען קען עס נאך אנטון פאררעכטן און אנטון אויף די אנדערע פיס, פאר דעם האט עס נישט פארלוירן די שם כלי, און פונקט ווי ביי טומאה הייסט עס נאך א כלי לשם טומאה, איז די זעלבע זאך אום שבת וועט אויסקומען לקולא אז מען וועט עס נאך מעגן מטלטל זיין. טענה'ט יעצט ר' יוסף אז פאר דעם האט ער גע'אסר'ט פאר אביי און ער האט געזאגט אז די שיך איז מוקצה, ווייל מען זעט אז ר' יוחנן האט זיך מטריח געווען און איינגעזעצט אזוי ווי ר' יהודה, אונז עמיר שוין זען וואס, און ממילא איז די פשט אז הלכה איז ווי רבי יהודה און אויב אזוי איז עס מוקצה, יעצט לאמיר זעהן, ואמר עולא ואיתימא רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן, כמחלוקת לענין טומאה כך מחלוקת לענין שבת. דאס איז אזוי ווי אונז האמיר פריער מסביר געווען אז לויט רבי יהודה וואס איז געווארן אויס כלי ס'איז שוין מער נישט מקבל טומאה, ס'איז שוין מער נישט טמא, עט עס יעצט זיין מוקצה, און לויט די חכמים וואס איז נישט אויס כלי און ס'איז נאך יא טמא, עט עס נישט זיין מוקצה. ולא לעניין חליצה, לגבי די שיך וואס די יבמה דארף אויסטוהן פאר דעם יבם מקיים צו זיין די מצוה פון חליצה, דארטן וועלן זיך די חכמים מיט רבי יהודה נישט ארומקריגן נאר ביידע וועלן זיך פאראייניגן אז ווען ס'רייסט זיך ארויס די אויסענווענדיגסטע רינגל וועלן ביידע האלטן די זעלבע זאך, אבער רבי יוחנן האט נישט מפרש געווען צו ביידע וועלן זאגן אז עס וועט זיין א כשר'ע שיך אדער פארקערט ביידע וועלן האלטן אז ס'פסול. והוינן בה, אונז האמיר זיך אריינגעטאן אין דעם אונז האמיר געפרעגט אויף דעם ר' יוחנן אליבא דמאן. אין וועמענס שיטה האט ר' יוחנן געהאלטן וואס ער האט דא געזאגט אז ס'איז נאר מחלוקת לענין טומאה און לענין שבת אבער לא לענין חליצה, עסטו וועלן זאגן אליבא אילימא אליבא דרבנן, עסטו וועלן זאגן אז ער האט געזאגט דאס לויט די שיטה פון די חכמים, אז מדלענין טומאה מנא הוי, פונקט ווי לגבי טומאה בלייבט עס א כלי אפילו ווען די אויסענווענדיגסטע טבעת איז אראפגעריסן, לענין שבת נמי מנא הוי, אבל לא לחליצה דלאו מנא הוא, אבער ביי חליצה וועלן די חכמים מודה זיין צו רבי יהודה אז דאס הייסט נישט קיין כלי און מען וועט נישט קענען נוצן אזא שיך. דאס קען מען דאך נישט זאגן ווייל והתנן מען האט דאך געלערנט אין א משנה מסכת יבמות דף ק א, די הלכה איז דאך אז חליצה דארף מען מאכן דווקא אויף די רעכטע פיס, און ס'שטייט דארטן חלצה של שמאל בימין חליצתו כשרה, אויב זי האט אויסגעטון די לינקע שיך וואס איז געווען אנגעטון אויף די רעכטע פיס פונעם יבם איז עס כשר. אויב אזוי דארף אויסקומען אז אפילו ווען ס'איז געווארן אראפגעריסן פון די לינקע שיך די אויסנווענדיגסטע טבעת, פארוואס זאלן די חכמים מודה זיין צו רבי יהודה און זאגן אז דאס איז נישט כשר? די הלכה איז דאך אז א לינקע שיך וואס מען טוט אן אויף די רעכטע פיס איז דאך אויכעט כשר פאר חליצה. יעצט די לינקע שיך וואס די אויסנווענדיגסטע רינגל איז אראפגעריסן ווען מען טוט עס אן אויף די רעכטע פיס קומט דאך עס אויס פון אינעווענדיג איז דאך עס א געהעריגע כלי. און פונקט ווי די חכמים האלטן אז לגבי הלכות טומאה בלייבט עס נאך אלץ א כלי און ס'איז טמא, און די זעלבע זאך לגבי הלכות שבת בלייבט עס א כלי און ס'איז נישט מוקצה, פארוואס זאל איך נישט זאגן אז מ'קען עס נוצן פאר חליצה אויכעט? און מ'דארף דא באמערקן, הגם מ'וואלט ווען געקענט ענטפערן, ר' יוחנן רעדט דא פון די רעכטע שיך וואס האט זיך אראפגעריסן די אויסענווענדיגסטע רינגל, כאטשיג לויט די חכמים זאג איך יעצט אז לגבי טומאה בלייבט עס נאך אלץ א כלי און אזוי אויך לגבי שבת בלייבט עס א כלי אז ס'איז נישט מוקצה ווייל מ'קען עס אנטון אויף די לינקע פיס, דאס איז סתם אזוי א שיך וואס מ'קען אנטון און נעמען פון די רעכטע און לייגן אויף די לינקע, אבער לגבי חליצה. קען מען שוין יא זאגן אז דאס איז יעצט נישט מער קיין שיך, ווייל ממה נפשך יעצט אז אויב ער וועט עס אנטוהן אויף די רעכטע פיס איז דאך עס זיכער שוין נישט קיין כלי, ווייל אזוי אנצוטוהן איז דאך עס מורא'דיג מיאוס ווייל די רינגל איז פון דרויסן אראפגעריסן. ווייטער, אנטוהן אויף די לינקע פיס קען מען עס אויך נישט, ווייל לגבי חליצה איז דאך פסול אראפצונעמען פון די לינקע פיס, איז אפשר רעדט ר' יוחנן נאר אויף אזא אופן, דער אמת איז מען קען נישט אזוי זאגן ווייל רבי יוחנן האט דאך נישט געמאכט קיין חילוק, רבי יוחנן האט דאך געזאגט אבל לא לענין חליצה, אז לגבי חליצה טאמער איז אראפגעריסן די אויסענווענדיגסטע רינגל פון די שיך און ער מאכט נישט קיין חילוק צו דאס איז די רעכטע שיך צו די לינקע שיך, איז אלעמאל וועלן די חכמים מודה זיין צו רבי יהודה, פארוואס זאלן די חכמים מודה זיין צו רבי יהודה ווען די לינקע שיך איז אראפגעריסן די אויסענווענדיגסטע רינגל, מען קען דאך עס יעצט אריבערלייגן אויף די רעכטע פיס און דעמאלטס וועט עס אויסקומען די רינגל פון אינעווענדיג און עס איז נישט אזוי מיאוס און פונקט ווי לגבי הלכות טומאה און הלכות שבת איז עס נאך א כלי, פארוואס זאל עס לגבי חליצה נישט זיין קיין כלי? איז אלא מאי קען מען נישט לערנען אז רבי יוחנן האט דא גערעדט אליבא דחכמים, ווייל די חכמים וואלטן קיינמאל נישט מודה געווען צו רבי יהודה, מוז מען זאגן פארקערט, ואלא אליבא דרבי יהודה, מ'מוז זאגן אז רבי יוחנן האט געמיינט דאס צו זאגן לויט די שיטה פון רבי יהודה, ווייל רבי יוחנן האלט ווי רבי יהודה, און ער האט געמיינט צו זאגן אז מדלענין טומאה לאו מנא הוא, פונקט ווי רבי יהודה האט געזאגט אז לגבי טומאה ווען ס'ווען ס'רייסט זיך אראפ די אויסנווענדיגסטע טבעת איז עס שוין געווארן אויס כלי, די שיך. איז לענין שבת נמי לאו מנא הוא, לענין שבת האט אויך העט יעצט אויסקומען א חומרא אז ווען ס'רייסט זיך אראפ די אויסווענדיגסטע רינגל איז עס נישט קיין כלי און ס'איז מוקצה, אבל לא לחליצה, דמנא הוא חליצה וועט רבי יהודה מודה זיין אז טאמער די לינקע שיך האט זיך אראפגעריסן די אויסנווענדיגסטע טבעת, דעמאלטס וועט עס נאך יא הייסן א כלי ווייל מ'קען עס צוריק אנטון אויף די רעכטע פיס, הלכה איז דאך אז ווען מען האט גענומען אונז האבן שוין פריער נאכגעזאגט די משנה, א לינקע שיך און אנגעטון אויף די רעכטע פיס קען מען מאכן מיט דעם חליצה, און ממילא ווען מען טוט עס אן אויף די רעכטע פיס וועט זיך די רינגל אויסקומען פון אינעווענדיג, ממילא איז עס נישט אזוי מיס, און ס'בלייבט נאך א נאמען כלי, ס'בלייבט נאך א נאמען שיך. וועסטו וועלן זאגן אז דאס האט ר' יוחנן געמיינט צו זאגן, דאס שטימט אויך נישט, ווייל אימר דאמרינן חלצה של שמאל בימין חליצתה כשרה, דארטן ווען האב איך געזאגט אז טאמער האט זי אויסגעטון די לינקע שיך און אנגעטון אויף די און טאמער די יבם האט אנגעטון די לינקע אויף די רעכטע פיס און די יבמה האט עס אויסגעטון פאר אים חליצותו כשיירא היכא דלמילתיה מנא הוא. מען רעדט אז טאמער פאר זיין זאך וואו ס'באלאנגט לאמיר זאגן ווען זי וויל עס ווען אנטון אויף די לינקע פיס וואלט עס ווען געהייסן א כלי און ווייל ס'איז נישט צובראכן ס'איז גארנישט אראפגעריסן קיין איינע פון די רינגלעך איז יעצט ווען מען טוט עס אן אויף די רעכטע פיס, עט עס אויך הייסן א כלי, ווייל דאס אז מען טוט אן פון די לינקע אויף די רעכטע דאס נעמט נישט אוועק, און ס'איז נאך אלץ כשר פאר חליצה. אבער הכא דא למילתיה לאו מנא הוא, דא פאר די שיך, פאר די פיס וואו ס'באלאנגט, אויף די לינקע פיס, איז דאך עס נישט קיין כלי, ווייל דארטן אויף די לינקע פיס איז דאך אראפגעריסן די אויסנווענדיגסטע טבעת, און לויט רבי יהודה אין אזא פאל ווען די אויסנווענדיגסטע טבעת איז אראפגעריסן איז עס אויס כלי און ס'פארלירט די נאמען פון כלי לגבי טומאה, און ס'אויך נישט מער מוקצה אום שבת, איז אויב אזוי ווי קענסטו זאגן אז יעצט ווייל מען טוט עס אן אויף די רעכטע פיס איז כשר זיין פאר חליצה? דהא אמר רבי יהודה נפסקה החיצונה, טהור, רבי יהודה האט דאך פריער געזאגט אז ווען ס'רייסט זיך אראפ די אויסענווענדיגסטע טבעת ווערט דאך עס טהור, אלמא לאו מנא הוא זעהסט דאך אז ס'האט פארלוירן די נאמען כלי, און אויב אזוי איז עס שוין נישט קיין שיך, און אפילו ווען מען טוט עס אן אויף די לינקע פיס, און אזוי אויב אזוי ווען מען טוט עס יעצט אן אויף די רעכטע פיס ווערט עס נאכנישט פארדעם כשר פאר חליצה. אזא קשיא האבן אונז געפרעגט אויף ר' יוחנן, און אויף דעם האט מען אונז געענטפערט, לעולם אליבא דרבי יהודה, אז אין אמת'ן האלט ר' יוחנן און ער גערעדט דא אליבא דרבי יהודה, און מען דארף טאקע טוישן די גירסא אין ר' יוחנן'ס ווערטער, אימא, מען דארף זאגן וכן לחליצה. פונקט ווי ר' יהודה האט געזאגט לגבי טומאה אז ס'הייסט אויס כלי ווען די טבעת החיצונה האט זיך אראפגעריסן, און די זעלבע זאך איז לגבי שבת אז ס'איז שוין יעצט און ווייטער מוקצה, און וכן לחליצה, און די זעלבע זאך לגבי חליצה, וועט עס אויכעט פסול זיין, וויבאלד ס'הייסט שוין יעצט נישט קיין שיך פאר די לינקע פיס, און אפילו ווען זי עט עס אנטון, די יבם העט עס אנטון אויף די רעכטע פיס, וועט עס פסול זיין פאר חליצה, ווייל ס'הייסט מער נישט קיין כלי. והא קמשמע לן. און דאס וויל אונז טאקע ר' יוחנן לאזן הערן, דכי אמרינן חלצה של שמאל בשל ימין חליצתה כשרה, ווען האט מען נאכגעזאגט פריער א משנה, אז ווען די יבם האט אנגעטון די לינקע שיך אויף די רעכטע פיס און זי האט עס אים אויסגעטוהן, איז עס א כשר'ע חליצה? היכא, דא גיי מיר אריבער צו דף קי"ב עמוד ב', דלמילתיה מנא הוא, דארטן ווי פאר זיין אייגענע פיס ווי ס'באלאנגט אויף די לינקע פיס וואלט עס נאך געהייסן א גוטע שיך, דאס מיינט ווען ס'איז נישט צובראכן, ווען ס'איז נישט אראפגעריסן גארנישט, דעמאלט זאג איך אז יעצט ווען ס'איז גאנצערהייט נעמט זי עס און זי לייגט און די יבם טוט עס אן אויף די רעכטע פיס, העט עס זיין א כשר'ע חליצה, ווייל למעשה האט עס א נאמען שיך, אבער. אבל הכא, אבער דא ווען די אויסנווענדיגסטע אויער און די אויסנווענדיגסטע טבעת האט זיך אראפגעריסן וואס למילתיה לאו מנא הוא, וואס אויף אנצוטוהן אויף די לינקע פיס הייסט עס שוין מער נישט קיין כלי ווייל רבי יהודה האלט דאך קלאר אז פון יעצט און ווייטער איז שוין אפילו נישט מקבל טומאה און ס'איז נישט און ס'איז מוקצה אום שבת דאס הייסט בכלל נישט קיין כלי וואס ס'איז מיאוס איז יעצט אפילו ווען די יבם האט עס אנגעטוהן אויף די רעכטע פיס האט עס נישט קיין נאמען שיך און ס'איז א פסול'ע חליצה. פנים פון דעם וואס דו זעסט דא אז ר' יוחנן האט געזאגט די הלכה אליבא דרבי יהודה איז דאך די פשט אז ר' יוחנן האלט אזוי, ווייל ער איז מפרש וואס וועט די דין זיין לויט רבי יהודה וואס די הלכה בלייבט ווי אים, וואס וועט זיין די דין לגבי מוקצה, און וואס וועט אויך זיין די דין לגבי חליצה. פאר דעם זאגט יעצט ר' יוסף פאר אביי, יעצט פארשטייסטו שוין פארוואס איך האב דיר געזאגט אז די שיך איז מוקצה? מיין שיך וואס האט זיך דאך אראפגעריסן די רינגל, די אויסנווענדיגסטע רינגל, האב איך דיר גע'פסק'נט אז ס'איז יעצט מוקצה, פארוואס האב איך דיר אזוי געזאגט? ווייל איך זעה דאך אז רבי יוחנן האלט ווי רבי יהודה, וואס לויט רבי יהודה, אין אזא פאל, ווען ס'רייסט זיך אראפ טבעת החיצונה, ווערט עס אויס כלי לגבי טומאה, און ווי רבי יוחנן האט געזאגט, אז ס'וועט אויך ווערן אויס כלי לגבי מוקצה, און ס'וועט יעצט זיין מוקצה.